קאסעט פֿינף, זייט נײַן, המשך פון דעם בוך פישקע דער קרומער פון מענדעלע מוכר ספרים. עס דאכט זיך מיר א שאָרך, עפּעס ווי טריט און א קנאקן פון דארע ריטלעך. איך שטעל אויף די אויערן און האָרך מיט צוגעמאכטע אויגן. דער שאָרך ווערט אלץ שטארקער. די טריט אלץ נענטער, עפעס הייבט מיך אן צו ארן, וויל עפענען די אויגן, נאר שווערליך. איך ליג ווי א קלאץ און קאן פאר גרויס מידקייט מיך נישט רירן. די טריט אבער ווערן באלד שטילער, איך בארואיג מיך, גיב מיך איבער דעם שלאף, די געדאנקען פלאנטערן זיך מיר און ס'איז מיר עפעס גוט, אזוי גוט. עפעס הערט זיך א שטיל אומעטיג ניגונ'דל, דאכט זיך א באקאנטס.

יענע האָט דאָ אַ פּנים געקליבן פּיליניצעס, פֿאַרטיפֿט אין דעם זוכן, און בשעת מעשׂה אונטערזינגענדיק עפּעס אַ לידעלע, האָט זי פּלוצלונג אָנגעטאַפּט מײַן קאָפּ און זיך שטאַרק איבערגעשראָקן. איך שטיי געשווינד אויף, נעם דאָס טעפּל און גיי איר עס אָפּצוטראָגן, מאַכנדיק פֿון דער ווײַטנס, נישקשה, גאנץ פריינדליך, נאר קוים קום איך צו נאנט פאלט מיר פון די הענט דאס טעפל ארויס, איך טו א געשריי, בלייב פארמישט, און באלד שטייען מיר ביידע שטייף האלטנדיג זיך ביי די הענט, איך און מיין הארבאטע. דאס איז געווען טאקע וואכנדיג, נישט קיין חלום. איך האב געקוקט און געזען גאנץ קלאר פאר מיר שטייען געזונטע ביימער אויבן אויף די צווייגן שפרינגען פייגעלעך צווישטשען זינגען און פרייען זיך מיט אונז אינאיינעם ביידע זענען מיר איבער גליקליך פרייען זיך און לאכן מיט טרערן ביידע וואונדערן זיך פרעגן איינער דעם אנדערן פון וואנען ער האט פלוצלונג זיך אהער גענומען און ביידע רעדן דערציילן וואס מיט איטליכן האט זיך פאסירט. זי דערציילט די גרויסע צרות וואס זי נעבעך איז אויסגעשטאנען זינט די כאלאסטרא האט מיך פאר א יארן אין שטעטל דארט אוועקגעווארפן. דאס איז געווען דעם ממזר'ס ארבעט. אים האט זיך נישט געגלוסט מיין ווייב זאל נעמען גט, בכדי זי זאל נישט באלד צושטיין צו אים מיט געוואלד ער זאל מיט איר חתונה האבן. אים האט נאר געטויגט א בלינדע, אבער נישט קיין בלינד ווייב, מאכן מיט. איר חן און געלט, דאָס זאָל ער, און זײַן זאָל זיך געזונטערהײט יענעמס. דערבײַ האָט ער געהאַט נאָך אַ מײן, מיר צו פֿאַרװיסטן מײַנע יאָרן, איך זאָל ניט זײַן פֿרײַ אױפֿגעבונדן. אים איז אױך שטאַרק נישט געפֿעלן מײַן פֿרײַנדשאַפֿט מיט דער האָרבאַטער, דאָס האָט אים שרעקלעך געשטאָכן, און ער האָט פֿון זײַן זײַט געטאָן מיטל, די פֿרײַנדשאַפֿט זאָל נישט גײן װײַטער. אבי ער איז מיינער פטור געווארן, האט ער מיין ווייב ביסלעכווייז אין די לאפעס אריינגענומען און איר דערנאך געוויזן ווער עלטער איז, ווייסנדיג זייער גוט אז פון זיינע הענט איז איר שוין אוממעגליך זיך אויסצודרייען. ווארום וואס קען א בלינדע איינע אליין טאן? שפּעטער האָט זי אים זיך שטאַרק צוגעגעסן, ער האָט זי איבערגעגעבן דעם אַלטיטשקען, צו גיין מיט איר אין די הייזער און מאַכן די קאָמעדיע ווי אַמאָל מיט מיר. דער מאַמזער האָט איר פאַרצאַפּט דאָס בלוט, זי געהרגעט, געשלאָגן, און דער אַלטיטשקע האָט באַזונדער מיט איר געלערנט בלק. זי איז אין אַ קורצער צייט געעלטערט געװאָרן, פינסטער ווי די ערד. דאָס גאַנצע יאָר האָט די כאַלאַסטרע זיך אַרומגעשלעפּט, אין פֿיל שטעט אויסגעווען, און היינט פֿאַרטאָג זיך געשטעלט אויסרוען דאָ אין וואַלד. איר האָט זיך פֿאַרגלוסט גיין קלייבן פּיליניצעס, און האָט פּלוצלום, אַזוי לאָזט זיך אויס מיט אַ שמייכעלע, אָנגעטאַפּט אַ גוטע פּיליניצע, מיך אַליין! איך פון מיין זייט דערצייל איר אלצדינג וואס מיט מיר האט זיך פאסירט, און ווי איך בין אויך היינט אינדערפרי געקומען אהער, גייענדיג אויפן וועג קיין גלופסק. ביי אונז איז געבליבן פון היינט אן זיך מער ניט צו שיידן, איינווענדן אלע מיטל מיין זיין זאל נעמען גט.

קומט א פארשוין וועלכן איך האב באלד דערקענט. דער פארשוין האט מיך עפעס קרום אנגעקוקט און געשמייכלט פאר זיך מיט א געשפעט. מיר מאכן נישט לאנגע שהיות און לאזן זיך גיין. דער פארשוין לויפט פריער, איילט זיך אפנים אנצוזאגן די גוטע בשורה, און מיר איילן זיך נישט. מיר גייען פאמעלעך, הינטער א קרעטשמעלע, א חורבה, אויף א היבשע שטרעקע ווייטלעך אין דעם וואלד זעה איך שטייען באקאנטע ביידלעך. ווייטער אביסל אויף א פרייען פלאץ ארומגערינגלט מיט בוימער ברענט א פייערל, די שיינע כאלאסטרע ארום, און ס'איז פרייליך. דעם ערשטן שלום עליכם שטעקט מיר אפ דער ממזר מיט ברייטקייט הויך אויף א קול, אה אה! א גאסט כ'לעבן! וואס מאכט א איד? איך האב טאקע נאך אייך שוין געבענקט ר' פישל! באלד דערויף לאזן זיך הערן קולות, קומט מקבל פנים זיין דעם נגיד! און פון אלע זייטן שיטן זיך מיר משונה ווילדע משוגענע שלום עליכם'ס מיט קניפ און קלעפ הינטן ארום, אזוי אז דאס היטל איז מיר פון קאפ אראפגעפאלן. און ווי איך דריי מיך דא, זוך דאס היטל, צודעקנדיג דערווייל דעם קאפ מיטן עק פאלע פון דער קאפאטע, און כאפ קלעפ גאר א שרעק, פליט צו מיין ווייב מיט א פרייד אין איין קול, וואו איז ער מיינער? וואו וואו, פישקע? איר פרייד האט מיר ערגער געשטאכן ווי די פון פיינע לייט די קניפ. צום גט טויג מיר כלל נישט אזא פרייד, טראכט איך מיר, האב מיך בעסער פיינט ווי דער גאנצער עולם דא. זי אבער הענגט זיך אויף מיר

דו ביסט טאקע גערעכט געווען פישקע זאגנדיג אמאל אין גלופסק האבן מיר ביידע ברוך השם א שיינעם נאמען געהאט, איטליכער האט מיר געקענט און אויף מיר כבוד געלייגט, מאכט מיין ווייב הייך אויף א קול אלע זאלן הערן, אננעמענדיג דערביי א שטאלצע מינע ווי אן אפגעקומענער נגיד וואס דערציילט פון זיין גרויסקייט אין די פריערדיגע יארן און געטאן א זיפץ טיף פון הארצן גענוג זיין נע־ונד, אַהיים! צוריק אַהיים פיר מיך, פישקע, צוריק אין אונדזער שטאָט, צו אונדזערע הייזער, אונדזערע באַלעבאַטים. ס'איז מיר געוואָרן פינצטער אין די אויגן פון אירע רייד, אַזעלכעס איז מיר גאָר נישט איינגעפאַלן צו הערן פון איר, און איך האָב מיר שטאַרק פאַרקרימט. דער ממזר האָט זיך אויך מיאוס פאַרקרימט, טראַכטנדיק זיכער, אַז איך וועל דערטאַפּן די סחורה און ביי אים צונעמען די פּרנסה, איך האב גאר געטראכט אדרבה, ביי דיר בלייבט עס, איך בין דיר מוחל פון גאנצן הארצן, עס האט אין אים געברענט די רציחה, די אויגן זענען אים פארלאפן מיט בלוט, אנקוקנדיג מיר בייז, דערנאך האט ער זיך אויפגעהויבן פון זיין ארט, געווארטשעט, און איז אוועק געגאנגען שטארק אין כעס. ווייבער און מיידלעך פון דער שיינער כאלאסטרע האבן זיך געפארעט לעבן דעם פייער, צוגעשטעלט טעפלעך, געשארט, גערוקט, געבאקט קארטאפלעס, א טייל בחורים שטייען צו און שפילן זיך מיט זיי אונטער, דערלאנגען א זעץ, א קניפ, און זאגנדיג דערביי גלייכווערטלעך. די ווייבער זענען קלאמפערש בייז, גרייט זיי אויסצורייסן די אויגן, זידלען, שילטן און קייכן טאקע באלד פאר געלעכטער, לאזן זיך כאפן ווי א הון פון האן ווען ער ווארפט אויף איר אן אייגל מיט אראפגעלאזענע צעשפרייטע פליגל און איז מקבל באהבה דעם פיק וועלכע ער טוט איר אין קעפל. ווידער א טייל זענען צעזייט, צעשפרייט אין וואלד, איינער ליגט מיט דעם רוקן ארויף און כראפעט, דער אנדערער לאטעט עפעס א קאפטן, יענער קראצט זיך, טאפט און זוכט עפעס מיט א שטארק ערנסט פנים. נאך עטליכע שלאגן זיך, פרואוון ווער וועמען וועט בייקומען. עס קאכט זיך, עס רעשט זיך, חברה לעבט!

עפּעס אָן לשון, און זוך װי פֿון אירע הענט זיך אױסצודרײען. אַז איר האָט זיך שױן אױסגעלאָזט רײד, און מיר זײַנען שױן גענוג אױף אײן אָרט זיך אָנגעזעסן, איז מיר לסוף געראָטן פֿון איר זיך אױסצורײַסן, אַ ביסל פֿרײַ צו אָטעמען. איך האָב באַלד אױסגעזוכט מײַן האָרבאַטע און מיט איר שטילערהײט אַװעק אַ ביסל אין דער זײַט. דער שמועס אונדזערער האָט זיך אָנגעהױבן דערמיט, אַז ס'איז שטאַרק נישט פֿרײלעך. פון גט'ן זיך מיט מיינער איז גארנישט צו דענקען, זי וועט פארווארפן מיטן קאפ נישט וועלן אפילו הערן. ווידער זשע דא בלייבן ביי דער גוטער כנופיא איז אוודאי נישט גוט. דאס הייסט פשוט זיך פארקויפן דעם רוח אויף דאס ניי ווערן א בער און טאנצן אויף די לאפקעס. וואס דען זשע טוט מען? א היפשע צייט זענען מיר אזוי געזעסן און אונזער שמועס האט זיך אויסגעלאזט דערמיט.

בעסער לאמיר באצייטן זיך צעגיין. זי גייט אוועק אין איין זייט און איך אין דער אנדערער. דער ממזר איז עפעס ווי שטארק באשעפטיגט געווען, זיך אלץ געסודעט מיט דעם אלטיטשקן, וואס איז געווען זיין גאנצער פליגל אדיוטאנט. איך האב אויסגעמיטן מיט דעם ממזר זיך נאנט נישט צו באגעגענען און מיך געהאלטן אלץ באזונדער. בשעת חברה האט געארבעט, געשטיפט, פארטראגן געווען מיט זיך, איז צו מיר צוגעגאנגען מיין הארבאטע, מיר איינגערוימט אין אויער, אז איידער די זון וועט זיך זעצן, וויל דער ממזר זיך רירן מיט דער כאלאסטרע אין וועג אריין. די פאר פערד וועלכע ער האט געבראכט צו פירן זענען גע'גנב'עטע, און ער איילט זיך אפנים דעריבער אוועק פון דאנען. פון אונזערע פריערדיגע גאנצע פלאן האט זיך אויסגעלאזט א טייך. איך בין געבליבן שטיין אפהענטיג, נישט צו וויסן וואס מען טוט. עס האָט מיך פֿאַרקלעמט בײַם האַרצן פֿאַר גרױס פֿאַרדראָס, אַזױ אַז דער קאָפּ האָט זיך מיר געדרײט און מיך קױם געהאַלטן אױף די פֿיס. מײַן האָרבאַטע האָט מיך אָנגעקוקט מיט גרױס רחמנות. די אױגן האָבן איר געברענט װי פֿײַער, דאָס פּנים האָט איר געפֿלאַמט, און נאָכדעם אַז זי האָט אַ װײַלע געטראַכט, זאָגט זי צו מיר מיט אַ ציטערדיק קול, פֿישקע! זאלסט שפעטער אביסל זיך געפינען אין דעם חורבה'לע דארטן אויפן ביידעם, דו פארשטייסט? איך פארשטיי, פארשטיי, רוף איך מיר אן לעבעדיג אונטערשפרינגענדיג פאר פרייד, און דו וועסט דערנאך אהין אונטערקומען? יא, שאַ! מאכט זי און טוט מיטן קאפ א שאקל אויף יא, למען השם שטיל, דו הערסט? מיט מיין ווייב האב איך נישט געהאלטן אזוי פאר נויטיג זיך צו געזעגענען, הגם ס'איז אויף איר געווען א רחמנות, נאר ווער איז איר שולדיג? זי האט געגעבן דעם ערשטן ריס, און דער ריס צווישן אונז איז געווארן דערנאך אלץ גרעסער, גרעסער. פארפאלן, וואס האב איך געקענט טון, אז גאר אחוץ אנדערע זאכן איז מיר אוממעגליך געווען מיט איר אויף ווייטער זיך צו פארבינדן, אוממעגליך מיט איר זיך צונויפגיין ווי דער הימל מיט דער ערד. איך האָב, עס פֿאַרשטײט זיך, פֿאַרגעסן דעם זײַ־געזונט און שטילערהײט זיך געלאָזט גײן צו דער חורבֿעלע. מיט װאָס פֿאַר אַ האַרץ איך בין אין דעם חורבֿעלע אַרײַנגעגאַנגען, איז גרינג צו פֿאַרשטײן. נאָך אַזױפֿיל פּײן און געבראָטענע לײד האָט גאָט געװאָלט צונױפֿפֿירן מיך מיט דער האָרבאַטער אין אײן װיסט קרעטשמעלע, װאָס דאָרט באַדאַרף אױסגעשפּילט װערן אונדזער בײדנס גורל און פֿון אַצינד אָן אָנהײבן צו פֿירן אַ נײַ לעבן. ארויפקריכן אויפן ביידעם איז מיר אנגעקומען זייער גרינג, ווארום דער שטיבל איז געווען נידעריג, מיט דער הינטערשטער וואנט וואס אין הויז אריין אנגעבויגן כמעט ביז צו דער ערד. די סטעלע איז געווען ערטערווייז געלעכערט מיט גרויסע שפאלטן, אזוי אז מען האט געקענט פון ביידעם אריינקוקן אינעווייניג אין דעם שטיבל אריין. איך זיץ מיר אין א ווינקעלע און ווארט. עס טיאכקעט מיר דאס הארץ קלאפט מיט א האמער, איטליכע מינוט ציט זיך מיר ווי א יאר, איך הארך מיר צו צום מינדסטן שארך, א מינדסטע באוועגונג פון א שטרייעל ערגעץ דאכט זיך מיר טריט זי גייט, א מינדסט בלאזעלע פון א ווינטעלע דאכט זיך מיר מיין נאמען זי רופט, פּלוצעם קומט מיר צו די אױערן פֿון שטיבל אונטן עפּעס אַ קול. דער געדאַנק, אַז דאָס איז זי, אָט איז זי, באַלד, באַלד װערן מיר אױסגעלײזט, האָט מיך געקאָכט, געװאָרפֿן פֿון היץ אין קעלט. איך װיל מיך אָנרופֿן, פֿאַרכאַפּט מיר אָבער דער אָטעם. עס דינט מיר נישט דאָס מױל. אין דער דאָזיקער הײסער רגע הער איך טאַקע גאַנץ שאַרף מײַן נאָמען, און די אױגן מײַנע דערזעען דורך אַ שפּאַלט, וועמען? דעם ממזר מיט דעם אַלטיטשקן? זיי שמועסן צווישן זיך אַזוי. דו, נעם אויף דיר דײַן שטיקל סחורה, זאָגט דער ממזר, געב אַכטונג, די בלינדע מכשפֿהטע זאָל ניט אויסגליטשן, פֿאַרשטייסט? נישקשה, ענטפֿערט דער אַלטיטשקער. מײַנס האָב איך שוין געטאָן. איך האָב נאָר מורא זי זאָל נישט פּגרן. דער אלטער סקראב ליגט אצינד ווי א טויטע און קאן זיך נישט רירן, אזוי האב איך איר געבראכן די ביינער. און דעם הינקענדיגן פלאס פלאסקעדריגע, פירט אויס דער ממזר, נעם איך אויף מיר. אנקוקן קאן איך נישט זיין פרצוף פנים, אזוי פיינט האב איך אים. איך וועל מיך מיט אים אפרעכענען נישקשה, איך האב נאך מיט אים אלטע חשבונות.

אָפּפֿאַלן זאָל דיר די צונג, דו אַלטער שטורמאַק, זידלט זיך דער ממזר, גײ בעסער זוך, שמעק, כּלב אײנער, דאָ אין הױז, אױפֿן בױדעם, טאָמער װעסטו פּאָצאַפּען עפּעס אַלטע באַלעגאָלישע זאַכענישן, װאָס קענען אונדז טױגן. פֿאָרט איז דאָך עס אַמאָל געװען אַן אײַנפֿאָרהױז, מישטײנס געזאָגט. עס באַשלאָגן מיך אַנגסטן, מיר איז נישט גוט צום שטאַרבן.

עס פֿאַרדרײט זיך מיר דער קאָפּ, עס קלינגט מיר אין די אױערן, שװינדלט אין די אױגן, און איך שװעב עפּעס אין דער לופֿטן. יאָ, טאַקע אין דער לופֿטן. אַ פּאָר אײַזערנע הענט טוען מיך אַ כאַפּ און שלײַדערן מיך פֿון בױדעם אַראָפּ אױף דער ערד. איך דערהער, װי מע מאַכט מיר אַ ברײטן ברוך-הבא מיט דעם גאַנצן טיטל, סקאָצל קומט, רב פֿישל! און דערזע באַלד פֿאַר מיר דעם ממזר מיט אַ פּנים אַ שרעק אָנצוקוקן, עפּעס נאָר אַ פּנים װי בײַ אַ קאַץ, בשעת זי קלײַבט זיך צו דערשטיקן דאָס געכאַפּטע מײַזל. דעם אַלטעטשקן האָב איך שױן נישט געזען. ער איז אַ פּנים אַװעק, איבערלאָזנדיק מיך אױג אױף אױג מיט דעם ממזר. אַנו, נפֿשל, זאָגט דער ממזר, זאָג װידוי. דאָס, װאָס איך האָב באַדאַרפֿט טאָן דיר אַמאָל, דאָרט, אין קעלער, װעל איך עס דיר טאָן אַצינד, פייבושקע פארגעסט נישט, נישקשה. איך פאל אים צו די פיס, בעט מיך ביי אים ווי ביי א גזלן מיר צו שענקען דאס לעבן. עס העלפט נישט. ער נעמט ארויס א מעסער, האלט עס מיר אנטקעגן די אויגן, מיט גרויס הנאה צוקוקנדיג ווי איך צאפל, פלאטער. איך פרואוו מיר איינשמועסן אים מיט אים דעם גן עדן, זאג אים צו עולם הבא, א גאנצע וועלט, שענק אים מיין חלק לעולם הבא, איך. אַלצדינג װאָס נאָר מעגלעך. ער שירעט אױס די אױגן און שװײַגט. איך הײב אָנעט צו שרעקן אים מיט דעם גיהנום, מיט גאָטס מישפּט. דער אײבערשטער װעט אים שטראָפֿן. זיך נוקם זײַן פֿאַר אומשולדיק בלוט. ער פֿאַרבײַסט די ליפּן, טוט אַ הײב אין דער הײך דאָס מעסער. און אין דער שרעקלעכער רגע, װאָס אָט-אָט ליגט מיר דער חלף אױף דער האַלדז, טוט עס אים פּלוצלונג עפּעס אַ כאַפּ פֿון הינטן, גאָרנישט מיט קײן מענטשלעך געשרײ, ניין, ניין! וועסט עס נישט טאן! ער ווערט שטארק פארמישט און קוקט זיך אין שרעקעניש ארום. דאס האט אים א כאפ געטאן דאס הארבאטע מיידל. חצופה, ארויס! דערלאנגט דער ממזר א געשריי באלד ווי ער איז צו זיך געקומען. ארויס חצופה! ווארום? ניין, ניין! פון דאנען גיי איך נישט ארויס! דערהרגעט זאָל איך דאָ װערן אינאײנעם מיט אים! שרײַט באַהאַרצט די האָרבאַטע און פֿאַלט דעם ממזר אױפֿן האַלדז, װײנט מיט ביטערע טרערן, גלעט אים און חלשט פֿאַר אים, ער זאָל מיך אָפּלאָזן. זאָגט אים צו דאָס אײביקע לעבן און אַ שטול אין גן-עדן. דער ממזר טוט זי פֿון זיך אַ װאָרף, װי אַ מיאַטשיק, שילט, פֿלוכט אױף װאָס די װעלט שטײט, און אַז די רציחה איז אים אַ ביסל אָפּגעגאַנגען, ווענדעט ער זיך צו מיר מיט די ווערטער, עס טוט מיר זייער לייד, וואָס איך אַליין האָב דאָ דיך, מײַן טינופֿתל, נישט געבעל-געדבֿרט, נאָר אויב דיר האָט געשפּילט דאָס טרפֿהנע מזל דײַנס, איך זאָל דיך פֿאַרשטונקען נפֿשל ניט צעקוועטשן ווי אַ כּינה, דאָך אין גאַנצן טרוקן אַרויס פֿון מײַנע הענט וועסטו נישט. ער נעמט אַ שטריק, מיט וועלכער ער איז געווען אַרומגעגאַרטלט.

ווארום באלד פלומפּל איך דיך און מאך חיק. אפגעטאן מיר מיין רעכט, נעמט ער זיך צו דער הארבאטער, וואס האט זיך געוואלגערט אויף דער ערד, געיאמערט, געקלאגט, קוקנדיק אויף מיר און זיך געריסן ביי די האר. אָ, דו חצופה איינע, בייזערט זיך דער ממזר, א שטופּ געבנדיק זי נעבעך מיטן פוס, איך ווייס, נישקשה, פארשטיי אלסדינג, דאס איז געווען אן אפגערעדטע זאך, א חתונה אן קלעזמער דא אויפן בוידעם. א שיין מיידעלע, הע? נישקשה, און פאר מיר גיט זי זיך אויס פאר א רביצין, פון היינט אן וועט זי שוין ביי מיר וויסן חצופה איינע. ער טוט זיך א כאפ אין די הענט, און אומקערנדיג זיך צו מיר מיט א זאג, שאַ! הונט! געדענק מיינע ווערטער! ווערט ער מיט איר געשווינד אנטרונען. אין גיהנום קען מען אזויפיל יסורים ניט ליידן, וויפיל איך האב איבערגעליטן. איך בין געווען נישט אין גיהנום, נאר דער גיהנום אין מיר. עס האט אין מיר געקאכט, געברענט א העליש פייער, די האר זענען מיר געשטאנען קאפויער. עפעס האב איך געפילט זיי שטעכן מיך ווי שפילקעס, און דא טאר מען נאכנישט הויך וויינען, נישט טאן קיין פיפס. שפעטער אביסל האבן מיר אין די אויערן זיך פארטראגן קולות, א סקריפ פון רעדער, א לארים, א געשריי פון מענטשן, דאס באטייט חברה האט זיך גערירט, די כאלאסטרע האט זיך געלאזט אין וועג אריין, און מיט דעם פעקל לייט מיין הארץ, מיין גוטע, בידנע, אומגליקליכע הארבאטע נעבעך. אַ היפּשע לאַנגע צײַט בין איך געלעגן װי אַ שטומע שאָף, געבונדן אױף אַלע פֿיר, מיט אױגן װי די באַנקעס פֿון הײסע טרערן. די שטריק האָט זיך מיר אײַנגעשניטן אין לײַב אַרײַן און בײַ אַ מינדסט רירעלע מיר געשניטן װי אַ מעסער. עס האָט מיר דערצו נאָך געברענט אַ טרונק. אָט האָב איך געמײנט עקט מיר זיך דאָס לעבן. פֿאַר גרױס װײטיק האָב איך דערנאָך אָנגעהױבן שרײַען, טאָמער װעט עמעצער דערהערן! די כאלאסטרע האט נאך מיין רעכענונג שוין געמוזט איינפארן גאנץ ווייט, איך שריי אבער אומזיסט, שריי צו דער וואנט. עס טריקנט מיר אין האלז, עס באשלאגן מיך אנגסטן, דאס שרייען קומט מיר שוין אן שווער, איך מוז זיך צווישן אפרוען. די לאגע מיינע ווערט וואס ווייטער ערגער, נישטא שוין קיין כח צו שרייען. די נשמה הענגט מיר אויפן שפיץ נאז, דער מלאך המות פיל איך איז נאך איר געקומען, מען באדארף שטארבן יונגערהייט פון דער וועלט גיין, איך טוה מיר אן א כח, נעם זיך צונויף מיט אלע מיינע קרעפטן און טראכט לאמיר כאטש טון דעם לעצטן געשריי, לאז הילכן די תקיעה גדולה פון מיין אומגליקליכן לעבן. נאָר גאָט אָבער האָט אײַך, רב אַלטער, געבראַכט. איר זײַנט מיר בײַגעשטאַנען אין דער נױט און מיך דערהאַלטן בײַם לעבן. כ״ה. אַז פֿישקע האָט געענדיקט זײַן אומעדיקע מעשׂה, איז צוגעפֿאַלן די נאַכט, און אונדזערע פֿערדלעך האָבן זיך פֿאַרשלעפּט צום גרינעם באַרג װאָס פֿאַר גלופּסק. דער גלובסקער גרין גרינער בארג איז באקאנט כמעט דער גאנצער וועלט. נאך פון גאנץ אלטע צייטן טראגט זיך וועגן אים ארום צווישן דעם עולם א לידל, וואס קינד און קייט קענען עס, וואס אלע מאמעס און אמען נעמען דערמיט איין און פארוויגן ברעקלעך קינדער. מיין מאמע זאל האבן א ליכטגן גן עדן פלעגט מיר קינדווייז אויך אלץ זינגען דאס לידל. אויף דעם גרינעם באַרג, אויף דעם הויכן גראָזן, שטייען אַ פּאָר דײַטשן מיט די לאַנגע בײַטשן. הויכע מאַנען זענען זיי, קורצע קליידלעך טראָגן זיי. אָבֿינו מלך! דאָס לידל פֿלעגט מיר זייער געפֿעלן, פֿיל בעסער פֿון אַלע לידלעך. עפּעס איז מיר דער גרינגער באַרג אַזוי וווּנדער-שיין פֿירגעקומען אין מײַן קינדערש קעפּל. עס האט זיך מיר געדאכט ער איז נישט גלאט גראב פון ערד ווי זאגט מען עס גאר כצפיחית ווי דער הר הזיתים דער בארג לבנון פון ארץ ישראל ערד און די דייטשן דארטן זיינען זענען פיר פארגעקומען עפעס גאר משונה ווילד איך בעט זיי מחילה עפעס אזעלכע מיני באשעפעניש מיני בהמות אזעלכע אקסן שור הבר און זיי שמייסן מיט די לאנגע בייטשן און לאזן צו גלופסק נישט צוצוטרעטן, ווי דער סמבטיון צו די רויטע יידלעך. אריין אין גלופסק מוז מען כאפן א שמיץ, און אלע דארט האבן א פנים פון אפגעשמיסענע. שפעטער, אז איך בין ארויס פון די קינדערשע שיכלעך און אויסגעווען א וועלט אין גלופסק אויך, האב איך שוין געזען אלסדינג מיט אנדערע אויגן און פארשטאנען ווי עס געהער צו זיין דעם פשט פון לידל. דער גרינער בארג איז פשוט טאקע א בארג, נישט אזוי גרין ווי בלאטיג, זייער גריבערדיג, און די דייטשן, הייכע מאנען דארט, זענען געזאגט געווארן אנטקעגן יענע מאנען מיט לאנגע הענט און קלעפיקע פינגער וואס לקחענען און שניידן אפ קלימעקעס. געווענטליך איז דער שטייגער דאס ערשטע מאל אריינצופארן קיין גלובסק אן א קלימעק.

און ערשט שפעטער א וויילע אז מיר האבן אין אלע זייטן זיך גוט ארומגעקוקט, א טאפ געטאן אין וואגן, האב איך מיר דערמאנט אין פישקען, און געזען ווי ער זיצט נעבעך פאראומערט שטארק באטריבט. איך נעם מיך טרייסטן פישקען, שטארקן אים מיט גוטע רייד, מאכנדיג זיך דערביי כלומפערשט פרייליך, און לאז אויס מיינע טרייסט ווערטער מיט דער אנדערע העלפט פון פריערדיגן באקאנטן לידל. אבינו-מלך, דאָס האַרץ איז מיר פֿריילעך, פֿריילעך וועלן מיר זיין, טרינקען וועלן מיר וויין, קרעפּלעך וועלן מיר עסן, און אונדזער ליבן גאָט קיין מאָל נישט פֿאַרגעסן. זאָרגט ניט, פֿישקע, אונדזער ליבן גאָט באַדאַרף מען קיין מאָל נישט פֿאַרגעסן, ער קאָן העלפֿן. איך פֿרעג אײַך נישט מער, רב מענדעלע, מאַכט פֿישקע מיט אַ ביטער געמיט. צו װאָס האָט עס גאָט באַדאַרפֿט מיך מיט איר װידער צונױפֿפֿירן, בכדי באַלד טאַקע אונדז צו שײדן? עס זאָל אונדז פּלוצעם אַ שײן טאָן דאָס מזל, בכדי באַלד טאַקע זאָל אונדז נאָך ערגער פֿינצטער װערן אין די אױגן? ס'איז עפּעס נאָר װי אַ צולהכעיס. און געוואלד רבונו של עולם אנטקעגן וועמען? אנטקעגן צוויי אומגליקליכע ביטערע קאליקעס וואס איידער אזא וויסט לעבן אין יסורים און ווייטאג וואלט פאר זיי פיל גלייכער געווען גארנישט געבוירן צו ווערן. איך מאך א פרום פנימל און שאקלנדיג מיטן קאפ זאג איך.

פארשטייסטו נארעלע, ענטפער איך, דאס קען אמאל צוניץ קומען. אויף מיינע נסיעות קען זיך מאכן איך זאל עפעס נאכשמעקן, אויספארשן. לאמער וויסן איר נאמען, נישקשה. זייער מעגליך דו פארשטייסט אז דיין שאדן זאל זיך נאך אויפזוכן, איך זאל זיין דער שליח. ביילע הייסט זי. כאַפּט זיך פֿישקע זאָגן מיט אַ קול, זי הײסט בײלע. פּלוצעם הערט זיך עפּעס אַ שטאַרקער קרעכץ מיט אַ קלאַפּ, װי עס האָט זיך עפּעס אָפּגעריסן. איך קוק מיר דערשראָקן אום און דערזע, מײַן אַלטער ליגט אױסגעצױגן אױפֿן װאָגן, זיפֿצט און איז בלײך װי די װאַנט. װאָס איז אײַך, רב אַלטער? טו איך אַ פֿרעג. איר װילט אפֿשר נעמען אַ ביסל בראָנפֿן? אײַך איז נישט גוט?

אויסגעגלאָזט אַ פּאָר אויגן, געקוקט עפּעס משונה ווילד מיט אַן אָפֿן מויל, אַזש עס איז מיר אַנטפֿאַלן דאָס געזונט. ער האָט געהייסן, רייבט פֿישקע דעם שטערן און וויל זיך דערמאָנען דעם נאָמען. ער האָט, דאַכט זיך, געהייסן, וואַרט אַ ביסל. אַלטער! הײסט ער, טוט אַלטער אַ געשרײ און פֿאַלט אַנידער אין װאָגן. יאָ, טאַקע אַזױ, אַזױ, זאָגט פֿישקע, קוקנדיק אױף אַלטערן, נישט אָנהײבן צו פֿאַרשטײן, װאָס זײַן געשרײ באַטײַט. דאַכט זיך נאָך עפּעס אױך אַ צונעמעניש, יקנה״ז! די מאַמע פֿלעגט בײַם טעכטערל שטיקער פֿלײש אױסרײַסן, רופֿן זי דערבײַ יקנה״זיכע. יקנה"זעס טעכטערל, ווען זי פלעגט האבן גרויסע צרות ווען מען האט זי אפגעשאפט פון ארט. איך אבער האב מיך שוין אנגעשטויסן וואס די גאנצע מעשה באטייט און בין געבליבן עפעס ווי מען גיסט איינעם אפ מיט אוקראפ. אלטער כליפעט און שלאגט זיך מיט דעם קולאק אין הארצן מאכנדיג דערביי אמנם חטאתי, איך האב איר פארוויסט דאס לעבן, זי נעבעך איז טאקע גערעכט. דער טאַטע האָט זי געקױלעט. אַ שטראָף פֿון גאָט איז דערפֿאַר פֿון אַ צײַט אױף מיר אָנגעשיקט געװאָרן, װוּהין איך קער מיך און װענד מיך, גײט עס מיר נאָר שלים, שלים-מזל. איך הײב אָן פֿאַר רחמנות צו טרײסטן מײַן אַלטערן, רעד אים אױס דאָס האַרץ און פֿאַרגלעט אַ ביסל זײַנע זינד. ער איז דאָך נישט מער װי אַ בשר-ודם.

און רעדט מיט הארץ, איך שווער ביי דעם וואס לעבט אייביג אז איך וועל נישט קומען אהיים צום ווייב און קינדער נישט חתונה מאכן מיין בתולה ביז איך זוך נישט אויף מיין פארוואגעלט קינד. הימל און ערד זענען עדות, איך פאר טאקע באלד און וויי, וויי דארט דעם וואס וועט מיר זיך אנטקעגן שטעלן. פישקע פאלט ארויף אלטערן אויפן הארצן, האלזט אים, קושט א היבשע וויילע אן ווערטער און איז שטארק צעמישט. דערנאך שיסט ער ארויס אויף א וויינעדיגן קול מיט א געבעט, געוואלד! ראטעוועט! ראטעוועט זי! מיין אלטער שפרינגט געשווינד אראפ אויף דער ערד,

פישקע דער קרומער פון מענדעלע מוכר ספרים. סוף פון קאסעט. סוף זייט נײַן, המשך זייט צען.